מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף נ א עמוד ב'. די גמרא געהאט דערציילט אז רבה בר בר חנה געקומען פון ארץ ישראל צו בבל, האט ער געגעסן חלב וואס אין בבל פלעגט מען עס נישט עסן, ארץ ישראל פלעגט מען עס יא עסן, איז כאטשיג וואס ער איז געווען אין בבל וואס זיי פלעגן עס נישט עסן, פאר זיך האט ער עס יא געגעסן. איז לאמיר נעמען די גמרא די לעצטע פינף שורות דף נ א עמוד א. אמר ליה רבה בר בר חנה לבריה, זאגט רבה בר בר חנה צו זיין זון, בני, לא תאכל לא בפני ולא שלא בפני, פאר דיך, איך וויל נישט דו זאלסט עסן דעם חלב, סיי צו איך בין יא דארטן, סיי צו איך בין נישט דארטן, איך וויל נישט דו זאלסט עס עסן, און ער זאגט אזוי, אני שראיתי את רבי יוחנן שאכל, איך האב געזען דעם גרויסן רבי יוחנן אז ער עסט עס, און ממילא כדאי רבי יוחנן לסמוך עליו בפניו ושלא בפניו, פאר מיך איז דאס גענוג, כ'האב געזען די מעשה רב, כ'האב געזען א אדם גדול אז ער עסט עס, ממילא איך קען זיך פארלאזן אויף דעם, פאר מיך איז דאס א פסק, אז כ'האב געזען דעם גרויסן ר' יוחנן אז ער עסט עס, איז דאס גענוג פאר מיך. אבער אתה, לא ראית אותו, דו האסט דאך אים נישט געזען, און ממילא דו פארלאזט דיך דאך נאר אויף דעם וואס איך האב עס געזען, דאס הייסט דו ביסט דעם דור שלישי, דו פארלאזט דיך ווייל דו זעסט אז איך עס עס, ווילסטו עס אויך עסן, זאג איך דיר ניין, לא תאכל בין בפני בין שלא בפני, פאר דיך מיינע קינדער, מיין זון איך וויל נישט דו זאלסט עס עסן, דו ביסט דאך נאר דור שלישי, איך אליינס קען נישט פסק'נען אויף דעם, נאר וואס, איך פשוט איך האב געזען רבי יוחנן עס עסן, איך וויל נישט דו זאלסט גיין פסק'נען פון דעם, און איך וויל נישט דו זאלסט גיין אויסלערנען יעדע איינער זאגן, אה זעסט מען מעג עסן פון דעם חלב, און ממילא זאגט ער, איך וואס איך האב געזען ר' יוחנן, איך קען עס עסן, אבער דו וואס דו האסט נישט געזען, און איך האב נישט איינער וואס קען עס פסק'נען פאר דיך, אויב אזוי לא תאכל בפני ושלא בפני. זאגט די גמרא אבער פליגא דידיה אדידיה, לכאורה איז דאס א סתירה אין די אייגענע ווערטער פון רבה בר בר חנה, פארוואס דאמר רבה בר בר חנה, רבה בר בר חנה האט דערציילט אזא זאך, פשט אז ער דערציילט עס, האט ער געפסק'נט אזוי, זאגט ער אזוי. סח לי רבי יוחנן בן אלעזר, פעם אחת נכנסתי אחר רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניא לגינה. רבי יוחנן בן אלעזר איז אריינגעגאנגען אין גארטן צוזאמען מיט רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניא. איז יעצט ונטל ספיחי כרוב געקומען רבי יוחנן, רבי שמעון בן רבי יוסי האט גענומען פון דארטן ספיחי כרוב, ספיחים זענען אויף שמיטה, האב איך קערנעלעך וואס פאלן אראפ ווען מ'געשניטן, אדער וואס זאלן עס זיין, זאכן וואס זענען געוואקסן פון זיך אליינס. איז די זאכן ווערן אנגערופן ספיחים. איז די הלכה איז, ביזן שעת הביעור, דאס פשט איז, ווילאנג ס'איז מצוי, ווילאנג ס'איז דא פאר די חיות אויפן פעלד, יעדער איינער קען נעמען, אויב אזוי מעגסטו אויך עסן דערפון. די מינוט ס'איז שוין מער נישט דא, אויב אזוי דעמאלטס די צייט וואס איז חייב לבער. אחוץ ספיחי כרוב. כרוב, קעבעדזש, וויל די גמ' זאגן קען זיין אויף דעם די דין אנדערשט, ווי מ'וועט באלד זעהן אין די גמרא, איז דערציילט די גמרא אז ר' שמעון רבי יוסי געגאנגען צוזאמען מיט רבי יוחנן בן אלעזר, זענען זיי צוזאמען געווען אין די גארטן, איז ר' שמעון בן רבי יוסי גענומען פון די ספיחי כרוב, ואכל, ער האט געגעסן, ונתן לי, ער האט מיר, רבי יוחנן בן אלעזר האט מיר אויך געגעבן. ואמר לי, אבער ר' שמעון בן רבי יוסי האט מיר אנגעווארנט, האט געזאגט אזוי, בני, בפני אכול, פאר מיך, ווילאנג איך ר' שמעון רבי יוסי בין מיט דיך צוזאמען דא אינעם גארטן, אכול, קענסטו עסן געזונטערהייט. אבער שלא בפני, אבער ווען איך בין נישט מיט דיך, לא תאכל זאלסט נישט עסן, און ער איז אים מסביר אזוי, זאגט ער אזוי, אני שראיתי את רבי שמעון בן יוחאי שאכל, איך רבי שמעון רבי יוסי, איך האב דאך געזען רבי שמעון בן יוחאי עסן, האב איך א מעשה רב, איך האב געזען א אדם גדול, רבי שמעון בן יוחאי אז ער עסט, אויב אזוי פאר מיך רבי שמעון רבי יוסי איז דאס גענוג, און ממילא כדאי רבי שמעון בן רבי יוחאי, בן רבי יוחאי, כדאי רבי שמעון בן יוחאי לסמוך עליו, בפניו ושלא בפניו, פאר מיך איז דאס גענוג, איך קען זיך פארלאזן סיי צו ער איז יא דא, סיי צו ער איז נישט דא, איך קען זיך פארלאזן אויף דעם. אבער אתה, דו רבי יוחנן בן אלעזר, בפני אכול, שלא בפני לא תאכל, דו ביסט דאך נאר דור שלישי, און ממילא דו האסט דאך נישט געזען אז רבי שמעון בן יוחאי עסט עס, נאר וואס דו פארלאזט דיך אויף מיך, זאלסטו וויסן, בפני אכול, ווילאנג איך רבי שמעון רבי יוסי בין מיט דיך צוזאמען, אויב אזוי קענסטו עסן, אבער אליינס קענסטו נישט עסן. פון דעם וואס איך זע אז רבה בר בר חנה האט איבערדערציילט די מעשה, פשט איז ער האט דאך אויך געהאלטן אזוי. אבער איך זע דאך דא רבי יוחנן בן אלעזר האט דאך נאר געווען דור שלישי, ער האט דאך נאר געגעסן על סמך וואס רבי שמעון רבי יוסי האט געגעסן, וואס ער האט געזען רבי שמעון בן יוחאי עסן, און ממילא זע איך פון דא אז בעצם אפילו דור שלישי האט ער געהאלטן, דור שלישי קען אויכעט עסן. וועגן דעם זאגט די גמרא, האב איך דא א שטיקל סתירה אין רבה בר בר חנה אליינס. דא לגבי די חלב זאגט ער פאר זיינע קינדער, עטס טארטס נישט עסן, איך מעג עסן ווייל איך האב געזען, איך בין דור שני, אבער דו ביסט דור שלישי דו טארסט נישט עסן, און פון דעם מעשה זעה איך אז רבי יוחנן בן אלעזר האט יא געגעסן, הגם ער איז געווען נאר דור שלישי, און ער האט זיך נאר פארלאזט אויף רבי שמעון רבי יוסי וואס ער האט געזען רבי שמעון בן יוחאי. און די גמרא פארענטפערט נישט דעם סתירה. זאגט די גמרא ווייטער, מאי רב שמעון, וואס איז דער רב שמעון בן יוחאי, דאס הייסט אונז האבן געזאגט אז רב שמעון בן יוחאי האט געזאגט אז כרוב, דער ספיחי כרוב אז מען מעג עס עסן, פרעגט די גמרא מאי רב שמעון בן יוחאי, ווער איז דער רב שמעון, דאס הייסט וואס די גמרא מיינט צו רב שמעון בן יוחאי, זאגט די גמרא אזוי, דתניא אונז האבן געלערנט רב שמעון אומר, כל הספיחים אסורין, חוץ מספיחי כרוב, אז אלע ספיחים, יעדע זאך וואס וואקסט פון זיך אליינס, פשט איז אזוי, איינפלאנצן אויף שמיטה טאר איך דאך אוודאי נישט, נאר וואס, כ'האב ספיחים, זאכן וואס זענען געוואקסן אליינס ווייל קערנדלעך וואס זענען אריינגעפאלן בשעת מען האט געשניטן, אדער זאכן וואס וואקסן סתם אזוי פון זיך אליינס, איז די אלע זאכן, איינמאל ס'קומט די זמן הביעור, איז עס אסור, מעג מען שוין מער נישט עסן. חוץ מספיחי הכרוב. אבער ספיחי פון כרוב, וואס הייסט פון קעבעדזש, דאס מעג איך יא עסן. פארוואס? שאין כיוצא בהן בירק השדה, ווייל ס'נישטא עפעס ענליך אין די ירק השדה. נארמאלע ירק השדה, ווי רש"י איז מסביר, אז. מיט די צייט ענדיגט זיך עס, דאס הייסט ס'קומט א לאנגע ווינטער, וואס ס'איז דא איז דא, און שפעטער ענדיגט זיך עס, אז ס'קומט יעצט די צייט פון די ביעור, בשעת מען קען נישט נישט טרעפן לחיות השדה, אויב אזוי איז דא א חיוב מבער זיין, מען טאר עס נישט עסן. מה שאין כן ספיחי כרוב איז א זאך וואס וואקסט דארטן א גאנץ יאר, א גאנצע ווינטער איז אייביג דא פון די ספיחי כרוב, אויב אזוי קומט אויס קיינמאל נישט דא קיין צייט וואס איז כלה לחיות השדה, אויב אזוי זאגט רבי שמעון בן יוחאי זאלסטו וויסן, מעגסט עס עסן, ס'איז נישט דא קיין צייט וואס מען קען עס מער נישט טרעפן אויפן פעלדער, אויב אזוי מעגסט עס עסן די גאנצע שמיטה יאר. וחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, כל הספיחים אסורים, זיי זאגן ניין, ס'איז נישט דא קיין חילוק, די ספיחים, יענע ספיחים, צו מתיר זיין כרוב יא און אנדערע זאכן נישט, דאס קען איך נישט טון, און ממילא זאגן זיי כל הספיחים אסורים אלעס איז אסור. איז ממילא האט די גמרא דא א מחלוקת צווישן ר' עקיבא און צווישן ר' שמעון, ביסט צווישן רבי שמעון בן יוחאי צוזאמען מיט חכמים, זאג איך אז ספיחים מיינט אלע ספיחים, אזוי זאגן חכמים, מה שאין כן רבי שמעון בן יוחאי זאגט ניין, ס'איז דא א היתר פאר איין סארט איז יא דא א היתר, טאמער מען רעדט פון ספיחי הכרוב, ביי זיי איז דא א היתר. זאגט די גמרא ותרוייהו אליבא דרבי עקיבא ביידע קריגן זיך בעצם אין רבי עקיבא, דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, אין די פסוק שטייט הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, דאס הייסט די פארמערס וועלן זאגן וכי תאמרו, מען וועט זאגן מה נאכל בשנה השביעית, וואס זאל מען עסן, ס'איז שנה השביעית, הן לא נזרע מען האט דאך נישט איינגעפלאנצט, ולא נאסוף את תבואתנו מען האט נישט געקענט צוזאמנעמען אונזער תבואה און ממילא איז קומט מען צום אייבערשטן און זאגט וואס גייען מיר עסן? און דער אייבערשטער זאגט וצויתי את ברכתי, איך וועל ענק שוין מסדר זיין. אבער זאגט ער אזוי, זאגט רבי עקיבא אמר רבי עקיבא, וכי מאחר שאין זורעין, די פסוק זאגט דאך מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע אונז האבן גארנישט איינגעפלאנצט, איז פרעגט רבי עקיבא וואס איז די המשך פונעם פסוק מהיכא אוספין, וואס הייסט יעצט ולא נאסוף את תבואתנו, פארשטייט זיך אז דו האסט נישט איינגעפלאנצט האסט נישט געקענט גיין צוזאמזאמלן דיין תבואה, ממילא לכאורה דעם פסוק שטימט עפעס נישט, וואס זאגט מיר די תורה מה נאכל בשנה השביעית היין לא נזרע, ולא נאסוף את תבואתנו, פארשטייט זיך ולא נאסוף את תבואתנו, וויבאלד דו האסט נישט געקענט איינפלאנצן, אז דו וואלטסט געקענט איינפלאנצן וואלטסטו געקענט אפשר גיין אויסקלייבן, אבער יעצט האסטו דאך נישט געקענט איינזייען, אויב אזוי מהיכי תיתי וואס דארף די תורה מיר זאגן און צולייגן די ווערטער ולא נאסוף את תבואתנו? נאך זאגט ער מכאן, פון דא, ווען די תורה זאגט מיר די ווערטער, און די תורה זאגט יא ולא נאסף את תבואתנו, זאגט רבי עקיבא, מכאן לספיחין שהן אסורין, וואס די תורה וויל דיר זאגן איז, אז די פארמערס זאגן, קוק אהער, אונז פאר איינפלאנצן האבן נישט געקענט, און אפילו ספיחין, וואס זיי זענען געוואקסן פון זיך אליינס, איינמאל ס'איז געקומען די זמן הביעור, די צייט וואס ס'איז נישט מער נישט דא אויפן פעלדער מעג מען עס דאך אויך נישט איינקלויבן אויך נישט, און ממילא זאגן זיי, הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו, סיי איינפלאנצן האט מען נישט געקענט, און אפילו זאכן וואס זענען געוואקסן פון זיך אליינס לא נאסף את תבואתנו האט מען נישט געקענט מעגן, מ'האט נישט געמעגט נעמען צו זיך אריין, וועגן דעם זאגן די פארמערס מה נאכל בשנה השביעית, וואס גייען מיר עסן? זאגט די גמרא אזוי, איז במאי קמיפלגי, איז וואס איז יעצט געווען די מחלוקת דא צווישן רבי שמעון בן יוחאי מיט חכמים? איז רבנן סברי, רבנן זאגן, גזרינן ספיחי כרוב אטו שאר ספיחי דעלמא. רבנן האבן מורא געהאט אז איך גיי מתיר זיין און זאגן כרוב, אה דאס איז יא דא א גאנצע צייט, און מילא דא איז אפשר קען איך מתיר זיין, האבן רבנן געזאגט ניין, כ'האב מורא וועסט נישט כאפן וואס דער חילוק איז, און דו'סט זאגן אה דו זעסט דאך אז כרוב מעג איך, אויב אזוי אנדערע זאכן וואס זענען געוואקסן פון זיך אליינס מעג איך אויך א גאנץ יאר. און ממילא זאגט אונז די תורה זאלסטו וויסן ניין, ולא נאסף את תבואתנו, די תורה קומט אונז צו זאגן גארנישט, אז דו האסט סיי כרוב סיי אנדערע ספיחים, דו טארסט זיי נישט עסן, די מינוט וואס עס אנקומט דער זמן הביעור מעגסטו עס דאך אפילו נישט איינקלויבן צוזאמען. רבי שמעון סבר, רבי שמעון זאגט ניין, לא גזרינן ספיחי כרוב אטו ספיחי דעלמא. ביסט גערעכט, ווען די תורה זאגט מיר טאקע ולא נאסף מיינט עס צו זאגן דו האסט נישט געקענט איינזאמלן ווייל עס אנקומט דער זמן ביעור, און ממילא פון יעצט און ווייטער טארסטו עס נישט האבן, נאר וואס? עס איז דא א עקסעפשאן. וואס איז די עקסעפשאן? דאס איז ספיחי כרוב. היות זיי איז יא דא א גאנצע יאר, איז נישט דא דעם פראבלעם דארט אז מען קען שוין נישט טרעפן אויפן פעלדער. אויב אזוי זאגט רבי זאגט רבי שמעון בן יוחאי, אויב אזוי אויף דעם קען איך מתיר זיין, און איך קען דיר זאגן ספיחי כרוב דאס מעגסטו יא, אבער שאר ספיחים זיי זענען אסור. זאגט די גמרא ווייטער, געשטאנען די משנה ההולך ממקום, האט מען געהאט אין די משנה צוויי פעלער, א מענטש וואס גייט פון א פלאץ וואס איז ווי ער וואוינט דארטן, זיי זענען מער מחמיר, זיי מאכן נישט קיין ארבעט ערב פסח, אבער דארטן די פלאץ ווי ער איז אנגעקומען, זיי זענען מער מיקל, זיי מאכן יא, אדער פארקערט, די פלאץ ווי ער קומט זיי זענען מער מיקל, און די פלאץ ווי ער קומט אן דארטן זיי זענען מער מחמיר, האט מען פארשטאנען, געשטאנען די משנה אז א מענטש ווי ער קומט נאר אן ער דארף אייביג מחמיר זיין, אז ער קומט פון א פלאץ פון א חומרא מוז ער מיטנעמען זיינע חומרות, אז ער קומט צו א פלאץ וואס איז זיך מחמיר און ער קומט פון א קולא'דיגע פלאץ מוז ער זיך מקבל זיין די נייע חומרות פונעם נייעם פלאץ. איז זאגט די גמרא אזוי, בשלמא ההולך ממקום שעושים למקום שאין עושים, בשלמא, ווען די משנה איז געשטאנען אז דער מענטש גייט פון א פלאץ וואס מען מאכט דארטן יא מלאכות, און ער גייט צו א פלאץ וואס איז מער חומר'דיג וואס זיי מאכן נישט קיין מלאכות, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט, נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם, ער מוז מקבל זיין די נייע חומרות פון די נייע פלאץ, ואל ישנה אדם מפני מחלוקת, לייגט די משנה צו, ואל ישנה מפני המחלוקת, זאלסט נישט גיין יעצט מאכן אנדערש פון די גאנצע שטאט, ווייל עס וועט אויסקומען א מחלוקת, ממילא ולא ליעביד, זאלסטו נישט גיין מאכן מלאכות דארטן. דו קומסט צו א פלאץ וואס זיי מאכן נישט קיין מלאכות, דארפסטו האבן רעספעקט פאר זייער מנהגים, אז דו וועסט אנהייבן צו מאכן, וועסטו מאכן מחלוקת'ן, און ממילא ואל ישנה מפני המחלוקת. אלא ממקום שאין עושין, אבער אויב מען רעדט פונעם צווייטן פאל, פון א פלאץ וואס ס'קומט צו א פון א פלאץ וואס זיי מאכן נישט, למקום שעושין צו א פלאץ וואס זענען מער מיקל, זיי מאכן יא, וואס הייסט, וואס זאגט די משנה, אל ישנה אדם מפני המחלוקת, וואס מיינסטו מיר יעצט צו זאגן, ונעביד? פשט דו זאגסט מיר, גיי נישט טוישן מפני מחלוקת, די פלאץ וואו דו ביסט יעצט אנגעקומען זיי מאכן נאך יא עבודות, זיי מאכן יא מלאכות, אויב אזוי זאלסטו ונעביד, זאלסטו יעצט אויך גיין מאכן א עבודה, זאלסטו אויך גיין מאכן מלאכות ערב פסח, איז דאס וואס די משנה וויל מיר זאגן? פשט איז לכאורה די משנה זאגט מיר נישט קיין חומרא דא, נאר די משנה זאגט אז דו קומסט צו א פלאץ וואס זיי מאכן יא מלאכות, ואל ישנה מפני מחלוקת. אפשר מיינט עס צו זאגן, ונעביד, און דו קומסט יעצט אן צו דעם פלאץ, אויפן נייע פלאץ זאלסטו יא מאכן, ווייל דו וועסט אנהייבן צו מאכן מחלוקת, אז דו זאגסט ניין מען טאר נישט מאכן, מען טאר נישט, מען טאר נישט ארבעטן ערב פסח, און יעדער איינער ארבעט יא, עסטו מאכן א מחלוקת, איז דאס טאקע פשט פון די משנה? די גמרא פרעגט, הא אמרת נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם, וחומרי מקום שיצא משם, דאס שטימט דאך נישט, דו האסט דאך קלאר געזאגט אז מען געבט אים אייביג די חומרות, סיי די חומרא פונעם פלאץ וואס ער קומט אן, און סיי די חומרא פונעם פלאץ וואס ער איז אוועקגעגאנגען פון דארטן, און ממילא לכאורה וואס איז פשט אין די ווערטער ואל ישנה מפני מחלוקת? אמר אביי, זאגט אביי, ארישא, ביסט גערעכט, טאקע, די ווערטער וואס די משנה זאגט ואל ישנה מפני מחלוקת גייט אויפן רישא, אויפן פאל אז פון וואו ער קומט זיי מאכן יא א עבודה, זיי מאכן יא מלאכות ערב פסח, די פלאץ וואו דו ביסט אנגעקומען זיי מאכן נישט קיין מלאכות, און זאגט די משנה אל ישנה מפני מחלוקת, די נייע פלאץ מאכט נישט, אויב אזוי דארפסטו רעספעקטן זייערע מנהגים, און ממילא טארסט נישט מאכן קיין טארסט נישט מאכן קיין ארבעט ערב פסח. רבא אמר, רבא זאגט ניין, לעולם אסיפא, אוודאי עס קען גיין סיי אויפן רישא און סיי אויפן סיפא. און ממילא נישט אזוי ווי די אביי האט געזאגט אז די ווערטער גייען נאר אויפן רישא, ס'גייט אויף ביידע, ס'גייט סיי אויפן רישא און סיי אויפן סיפא. והכי קאמר, און דאס וויל די משנה מיר זאגן, אין בזו מפני שינוי מחלוקת, זאלסטו וויסן אז דו קומסט אן צו א פלאץ וואס זיי מאכן יא עבודה, זיי מאכן יא מלאכות ערב פסח, זאלסט נישט זיין אזוי פרום און זאגן, אה, איך מוז אויך אנהייבן צו מאכן א, איך מוז אויך אנהייבן צו מאכן מלאכות, פארוואס? ווייל ס'וועט אויסקומען א מחלוקת. מענטשן וועלן אנהייבן צו קוקן פאלשע זאכן אויף מיך, ס'וועט אנקומען ווערן א גאנצע מחלוקת. פארוואס? ווייל מאי קאמרת, וואס האסטו מורא? הרואה אומר, מלאכה אסורה? דו וועסט מיר זאגן אז דו ארבעסט נישט, וועט יעדער זאגן, אה, מלאכה איז אסור, ס'וועט אויסקומען א גאנצע מחלוקת פון דעם. זאלסטו וויסן, דאס איז נישט קיין פראבלעם. מימר אמרי, כמה בטלני הוי בשוקא, עס איז דא גענוג בטלנים אויפן גאס, און מילא די פאקט אז דו גייסט נישט ארבעטן, הגם די גאנצע שטאט ארבעט יא, דאס וועט נישט מאכן קיין מחלוקת. ער זאגט דערויף ואל ישנה מפני המחלוקת אויפן סיפא מיינט צו זאגן, דו זאלסט נישט טוישן ווייל דו האסט מורא עס וועט אויסקומען קיין מחלוקת, ווייל איך זאג דיר קלאר עס וועט נישט זיין קיין מחלוקת דערפון, אז איינער וועט דיך נישט זען ארבעטן, וועט ער נישט זאגן אה דו ארבעטסט נישט ווייל דיין מנהג איז אזוי, און עס וועט אויסקומען א מחלוקת. נאר וואס מענטשען טראכטן, ארבעסט נישט? נו, ס'דא גענוג בטלנים, ס'דא גענוג מענטשן וואס ארבעטן נישט, מילא די פאקט אז דו גייסט נישט ארבעטן ערב פסח אפילו די גאנצע שטאט ארבעט יא, פון דעם וועט נישט אויסקומען א מחלוקת, און ממילא זאגט די גמרא ווייטער, אוודאי דער מענטש קומט פון איין פלאץ און ער גייט אריבער צום צווייטן פלאץ, מוז ער האלטן די חומרות פון די פלאץ ווי ער איז אוועקגעגאנגען פון דארטן, און די חומרות פון די פלאץ ווי ער קומט אן צו דארטן.